בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף נ ה, מיר הייבן אן דף נ ה עמוד א', זעקס שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, ומתחיל ומונה, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה, די משנה האט אויסגערעכנט א רשימה פון זאכן וואס טאמער א נזיר ווערט טמא פון איינע פון די זאכן איז צושטערט עס נישט די ימי נזירות, איז איינע פון די זאכן וואס די משנה האט אויסגערעכנט איז ימי ספרו און ימי גמרו, וואס אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה דאס מיינט א מצורע, פשט א נזיר וואס אינמיטן זיין ימי נזירות ווערט ער א מצורע, זאגט מען נישט אז די מצורע'שאפט, צעשטערט די ימי נזירות, ער דארף נישט שפעטער אנהייבן די נזירות פון פריש נאכאמאל, אבער וואס דאס האט די משנה יא געזאגט, אז אוודאי די ימי הצרעת איז מפסיק די נזירות, פשט, ווען ער וועט ענדיגן ווען ער וועט אויסגעהיילט ווערן ווען ער וועט ווערן אויס מצורע, וועט ער נאך אלץ דארפן משלים זיין די אלע טעג וואס ער האט נישט איינגעהאלטן אלס נזיר, פשט ס'צעשטערט נישט, ס'איז נאר מפסיק, דאס האט די משנה געזאגט ומתחיל ומונה אז ווען ער ענדיגט די ימי הצרעת איז מתחיל ומונה איז ער ממשיך צו ציילן די ימי נזירות נאכדעם נאכאמאל אזוי האט מען געזען אין די משנה, זאגט די גמרא, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, לא שנו אלא בנזירות מועטת, פשט ווען זאגט מען טאקע אז די ימי הצרעת איז איז מפסיק די ימי הנזירות, דאס איז נאר ביי נזירות מועטת, וואס מיינט א נזירות מיעטת? א קורצע נזירות, די גמרא פארשטייט יעצט אז נזירות מועטת מיינט א נזירות פון דרייסיג טאג, איז ביי נזירות פון דרייסיג טאג, דארט טאקע זאגט מען אז די ימי הצרעת איז מפסיק די ימי נזירות פארוואס? ווייל היות וואס מען האט דאך געזען אז א נזיר קען זיך נישט שערן ווי לאנג ער האט נישט דרייסיג טאג'דיגע האר איז דא, ער האט זיך אונטערגענומען א נזירות פון דרייסיג טאג, אינמיטן איז ער געווארן א מצורע, א מצורע נאכדעם וואס ער היילט זיך אויס דארף זיך שערן, איז נאכדעם וואס ער ענדיגט זיין ימי הצרעת איז ער געבליבן מיט א הוילן קאפ אן קיין האר, איז דארף ער סתם אזוי ווארטן דרייסיג טאג פאר ער וועט קענען ענדיגן די ימי נזירות, איז דא טאקע זאגט מען אז די ימי הצרעת האקט אפ די ימי נזירות און ער דארף שפעטער צולייגן נייע טעג נאכדעם וואס ער ענדיגט זיין מצורעשאפט. אבל אבער זאגט רב חסדא, בנזירות מרובה, וואס טוט זיך ווען איינער נעמט זיך אונטער א לאנגע נזירות, לאמיר זאגן ער האט זיך אונטערגענומען א נזירות פון הונדערט טאג, און ערגעץ ווי אנפאנג פון זיין נזירות, לאמיר זאגן צען טאג אריין אין זיין נזירות, איז ער געווארן א מצורע, און ער, לאמיר זאגן, איז געווען א מצורע פאר צען טעג, און ער האט זיך מטהר געווען, און ער האט זיך אפגעשוירן, איז דא פעלט נישט אויס צו זאגן אז די ימי הצרעת איז מפסיק די ימי נזירות, פארוואס? ווייל ס'דא דא גענוג צייט אז זיין האר זאל וואקסן, און ער זאל קענען ביידע מקיים זיין סיי די ימי נזירות סיי די ימי צרעת, און ממילא דא זאגט רב חסדא, מיסלק נמי סלקין ליה, פשט, ס'ווערט אינגאנצן אפגעפליקט די ימי צרעת קען מען רעכענען אלס א חלק פון די ימי נזירות, מען דארף ניטאמאל מפסיק זיין, אזוי זאגט רב חסדא, פרעגט די גמרא, מתיב רב שרביא, פרעגט רב שרביא א קשיא פון אונזער משנה, אז וואס? וואס האט מען געזען אין די משנה? אין די משנה האט מען געזען מתחיל ומונה מיד, ואין מבטל בהן את הקודמין, די משנה האט געזאגט די נקודה טאקע, אז א נזיר וואס ווערט א מצורע און ער ענדיגט זיין ימי הצרעת, איז ער ממשיך צו ציילן שפעטער נייע טעג, נאכדעם וואס ער ענדיגט די ימי הצרעת דארף ער ממשיך זיין ציילן די ימי נזירות, אבער ס'איז נישט מבטל די טעג וואס ער האט שוין געציילט, און ממילא פרעגט רב שרביא פון וועלכע ציור רעדט אונזער משנה? במאי אילימא בנזירות מועטת, הא קבעי גידול שער, פשט, טאמער די משנה רעדט פון א נזירות מועטת פון א דרייסיג טאגעדיגע נזירות, איז די משנה נישט גערעכט, ווייל לאמיר זאגן א מענטש נעמט זיך אונטער א דרייסיג טאגעדיגע נזירות, און ער ציילט צען טעג נזירות, און יעצט ווערט ער א מצורע, איז ווען ער העט ענדיגן די ימי צרעת, עט ער זיך דארפן שערן, און נאך עט זיך שערן, העט ער דארפן ציילן נייע דרייסיג טאג אז זיין האר זאל וואקסן, און נאר נאכדעם העט ער קענען ענדיגן די ימי נזירות. איז פשט די ערשטע צען טעג וואס ער האט געציילט פון זיין ימי נזירות איז בטל געווארן, און ממילא קען מען נישט זאגן די ווערטער פון די משנה אז אין מבטל בהן את הקודמין אז די אלטע טעג וואס ער האט געציילט איז גוט געציילט געווען. ס'איז נישט ריכטיג, איינער וואס נעמט זיך אונטער א נזירות פון דרייסיג טאג און אינדערמיט ווערט ער א מצורע, איז בעל כרחך ווען ער וועט ענדיגן די ימי צרעת ער וועט מוזן איבערציילן די גאנצע נזירות, ער וועט מוזן איבערציילן א נייע דרייסיג טאג, ווייל ער דארף זיין האר זאל וואקסן דרייסיג טעג, איז קען נישט זיין אז די משנה רעדט פון א דרייסיג טאגעדיגע נזירות, אלא לאו, נאר וואס דען וועט מען מוזן זאגן אז די משנה רעדט פון א לאנגע נזירות, ווי למשל א נזירות פון הונדערט טאג בנזירות מרובה, אבער אויב אזוי, וקתני מתחיל ומונה מיד, וואס ס'איז געשטאנען די משנה ביי א נזירות מרובה אויב אזוי, שטייט קלאר אין די משנה אז די מצורע'שאפט איז מפסיק די ימי נזירות, און נאכדעם וואס ער ווערט אויס מצורע איז ער ממשיך צו ציילן דארט ווי ער האט געהאלטן, נישט ווי רב חיסדא האט געזאגט אז ביי א נזירות מרובה שלינגט עס אינגאנצן איין די ימי מצורע און מען דארף זיך בכלל נישט רעכענען און מען קען ווייטער ציילן די ימי נזירות, איז א קשיא אויף רב חיסדא, זאגט רב שרביא, רב שרביא דער וואס האט געפרעגט, ענטפערט ער אליין א תירוץ, זאגט רב שרביא הוא מותיב לה והוא מפרק לה, איז לאמיר קודם אויסרעדן דעם תירוץ אויסעווייניג און נאכדעם וועט מען זעהן אינעווייניג, זאגט רב שרביא האסט נישט פארשטאנען רב חיסדא, דו האסט געמיינט אז רב חיסדא האט געזאגט נזירות מועטת האט ער געמיינט א נזירות פון דרייסיג טאג, נישט דאס מיינט נזירות מועטת, פשט אוואדע ביי א נזירות פון דרייסיג טאג טאמער א נזיר נעמט זיך אונטער א נזירות פון דרייסיג טאג און אינמיטן ווערט ער א מצורע, איז נישט דא קיין ברירה, די גאנצע נזירות ווערט צושטערט פארוואס? ווייל ווען ער העט ענדיגן זיין מצורעשאפט העט ער זיך דארפן שערן, און נאך ער שערט זיך דארף ער ווארטן דרייסיג טאג זאל וואקסן נייע האר, איז פשט די גאנצע אלטע נזירות וואס ער האט געציילט ווערט צושטערט, און נישט פון דעם האט רב חיסדא גערעדט, און נישט פון דעם האט אונזער משנה גערעדט, נאר וואס מיינט נזירות מועטת, וואס מיינט נזירות מרובה, זאגט רב שרביא ביידע רעדן זיך פון א לענגערע סארט נזירות, לאמיר אנכאפן א דוגמא ביידע רעדן זיך פון א נזירות פון פופציג טאג, נישט פון דרייסיג טאג. נאר וואס מיינט נזירות מועטת? נזירות מועטת מיינט אז דער נזיר איז געווארן א מצורע פונקט דרייסיג טאג פאר די סוף ימי נזירות. און ביי אונזער דוגמא, אונז האבן מיר אן א דוגמא פון א נזירות פון פופציג טאג, וויפיל איז דרייסיג טאג פארן סוף? די צוואנציגסטע טאג. פשט, טאמער א נזיר איז געווארן א מצורע די צוואנציגסטע טאג פון זיין נזירות, פון זיין פופציג טאגעדיגע נזירות, דאס הייסט א נזירות מועטת, פון אזא ציור האט אונזער משנה גערעדט, וואס דארט זאגט מען טאקע אז די מצורעשאפט האקט אפ די ימי נזירות, וואס מיינט ס'האקט אפ? ס'מיינט צו זאגן אז יעדן טאג וואס ער וועט זיין א מצורע, אזויפיל טעג עט ער דארפן צום סוף צולייגן צו די ימי נזירות. אבער דאס איז אלץ ביי א נזירות מועטת. וואס איז אבער ביי א נזירות מרובה? נזירות מרובה מיינט אז דער נזיר איז געווארן א מצורע מער פון דרייסיג טאג פארן סוף, פשט נישט די צוואנציגסטע טאג פון זיין פופציג טאג'דיגע נזירות איז ער געווארן א מצורע, נאר די ניינצנסטע טאג, אדער די אכצנסטע טאג, אדער די פופצנסטע טאג, סטייטש מער ווי דרייסיג טאג פארן סוף, דאס הייסט א נזירות מרובה, וואס ביי אזא ציור האט רב חסדא געזאגט אז יעדן טאג פריערט וואס ער ווערט א מצורע, סטייטש לאמיר זאגן ער איז געווארן א מצורע די ניינצנסטע טאג נישט די צוואנציגסטע, האט ער פארדינט א טאג, קען ער יעצט רעכענען איין טאג פון זיין מצורעשאפט אלס א חלק פון די נזירות, לאמיר זאגן ס'איז געשען צוויי טאג פריערט, האט ער פארדינט צוויי טעג, דריי טאג פריערט, האט ער פארדינט דריי טעג, און אזוי ווייטער. וואס איז די חשבון? איז לאמיר מאכן די חשבון. לאמיר זאגן א מענטש האט זיך אונטערגענומען א נזירות פון פופציג טאג, און די צוואנציגסטע טאג איז ער געווארן א מצורע. דאס איז א נזירות מועטת. איז דא, ווי לאנג איז ער א מצורע? לאמיר זאגן ער איז א מצורע פאר צען טעג. איז ער א מצורע פון די צוואנציגסטע טאג ביז די דרייסיגסטע טאג. יעצט די דרייסיגסטע טאג שערט ער זיך אלס מצורע, איז דארף ער ווארטן די האר זאל אים וואקסן נייע דרייסיג טאג. פשט, ווען עט ער זיך קענען שערן אלס נזיר? ווען עט ער קענען ענדיגן די נזירות? דרייסיג טאג שפעטער, דאס איז די זעכציגסטע טאג. פשט וויפיל טעג איז דא צוגעקומען צו זיין נזירות? צען טעג, ער געווען צען טעג א מצורע, און ס'איז צוגעקומען צען טעג צו זיין נזירות, דאס איז א נזירות מועטת, פון דעם האט די משנה גערעדט. וואס אבער מיינט א נזירות מרובה? נזירות מרובה איז פשט ער איז געווארן א מצורע פריערט, לאמיר זאגן ער איז געווארן א מצורע די אכצענסטע טאג, צוויי טאג פאר די צוואנציגסטע טאג, איז דא גייט ער פארדינען צוויי טעג, לאמיר מאכן א חשבון וויאזוי, די אכצענסטע טאג איז ער געווארן א מצורע, לאמיר זאגן, ער איז געווארן א מצורע און ער איז געווען א מצורע פאר צען טעג, פשט ער איז געווען ער איז געווארן א מצורע ביז די אכט און צוואנציגסטע טאג, יעצט די אכט און צוואנציגסטע טאג דארף ער יעצט זיך שערן און ער דארף יעצט ציילן נייע דרייסיג טאג ביז ער האט דרייסיג טאגעדיגע האר, איז פון די אכט און צוואנציגסטע טאג לייגט מען יעצט צו דרייסיג טאג, ווען ענדיגט זיך דאס? די אכט און פופציגסטע טאג, פשט וויפיל טעג איז צוגעקומען דא צו די נזירות? סך הכל אכט טעג, ווי לאנג איז ער אבער געווען א מצורע? צען טעג, פשט צוויי טאג האט ער דא פארדינט, צוויי טעג פון זיין מצורעשאפט האט ער געקענט נוצן אלס א חלק פון די ימי נזירות. דאס מיינט א נזירות מרובה, דאס איז געווען די נקודה פון רב חיסדא, אבער ווייטער די נקודה איז אלץ די זעלבע, די נקודה פון רב חיסדא איז אז בעצם קען מען נוצן די גאנצע מצורע'דיגע טעג אלס א חלק פון די נזירות'דיגע טעג, אבער טעכניש איז דא א פראבלעם אז מען דארף האבן דרייסיג טאג'דיגע האר, איז ממילא האט רב חיסדא מחלק געווען צווישן א נזירות מרובה און א נזירות מועטת. יעצט לאמיר זען די תירוץ פון רב שרביא אינעווייניג, זאגט רב שרביא אז אונזער משנה רעדט זיך בנזירות בת חמישים יום, א פופציג טאג'דיגע נזירות, דיתיב עשרין ואיתילידא ביה צרעת, וואס צוואַנציק טאג אריין אין די נזירות אריין איז ער געווארן א מצורע, פשט ס'איז איבערגעבליבן סך הכל דרײַסיק טאג, דאס איז א נזירות מועטת, דאס איז די ציור פון אונזער משנה, דאס האט רב חיסדא געמיינט, איז מגלח צרעתו, והדר יתיב תלתין יומין דנזיר, איז פשט ווען ער ענדיגט זיין מצורעשאפט דארף ער יעצט זיצן נאך דרײַסיק טאג פון די נזירות פשט ער דארף משלים זיין די דרײַסיק טאג וואס ער האט נאכנישט איינגעהאלטן די נזירות, דהא אית ליה גידול שער דארף זיך דאך ווארטן אויף די דרײַסיק טאג וואס די האר וואקסט אים, דאס איז א נזירות מועטת, דאס האט די משנה ניט, דאס איז געווען די ציור פון די משנה, אבער ביי נזירות מרובה האלט ווייטער רב חיסדא אז ער פארדינט טעג פשט מען קען נוצן מצורעדיגע טעג אלס א חלק פון די ימי נזירות. מתיב רמי בר חמא, פרעגט רמי בר חמא א קשיא אויף רב חיסדא, וויאזוי קענסטו זאגן אז א נזיר קען נוצן זיין מצורעדיגע טעג אלס א חלק פון זיין נזירות'דיגע טעג, פרעגט רמי בר חמא א קשיא פון א משנה אין דף נ"ט, די משנה זאגט דארט, נזיר, שהיה טמא בספק ומוחלט בספק, פשט דא רעדט מען, די משנה דארט רעדט, פון א נזיר פון דרייסיג טאג, וואס אנפאנג די נזירות גראד די ערשטע טאג, איז ער גראד געווארן טמא בספק, ס'איז נישט זיכער צו ער איז טמא צו נישט, און אויך מוחלט מספק פשט ס'איז א ספק צו ער איז א מצורע צו נישט. יעצט אזוי, איידער מ'איז דא ממשיך, דארף מען איבער'חזר'ן כללים וואס אונז האבן שוין געזען. איז קודם כל, לאמיר איבער'חזר'ן נאכאמאל, וואס איז די סדר התגלחת און וואס זענען די קרבנות סיי פון א נזיר טהור סיי פון א נזיר טמא און סיי פון א מצורע? איז א נזיר טהור, איינער וואס האט געענדיגט די נזירות, דארף זיך שערן, און ער ברענגט דריי קרבנות, א עולה, א חטאת און א שלמים, דריי בהמות. ווייטער א נזיר טמא, דארף זיך אויך שערן, און ער ווען ער ענדיגט די טהרה, ברענגט ער צוויי פייגלעך, א עולה מיט א חטאת, און א כבש לאשם. א מצורע, ווען ער ענדיגט זיין צרעת, איז ער האט א גאנצע סדר טהרה, ער דארף זיך שערן צוויי מאל, די ערשטע מאל שערט ער זיך, אנפאנג פון זיין סדר טהרה, און דעמאלטס ווען ער שערט זיך די ערשטע מאל ברענגט ער צוויי פייגלעך, איינס פארשיקט מען, איינס שעכט מען, מען שפריצט אויס די בלוט, און שפעטער ווארט ער זיבן טאג, און ווען ס'ענדיגט זיך די זיבן טאג, שערט ער זיך נאכאמאל, און דאס מאל ברענגט ער אדער דריי בהמות, טאמער איז אן עושר ברענגט ער דריי בהמות, א עולה, א חטאת און א אשם, און טאמער איז ער ארעמאן ברענגט ער צוויי פייגלעך, אן עולה מיט א חטאת. יעצט אזוי, דא ביי אונזער ציור וואס אונז רעד מיר דא, רעדט זיך דאך פון א נזיר וואס איז א ספק טמא ספק מצורע, און מילא ער האט א גרויסער פראבלעם, פארוואס? ווייל טאמער ער וואלט געווען אוודאי מצורע און אוודאי טמא, איז זעהר פשוט וואס ס'האט דא צו טון, קודם כל דארף ער ענדיגן מיט די צרעת, פשט ער היילט זיך אויס, און ער איז זיך מטהר, ער ברענגט די צוויי פייגלעך, ער שערט זיך איינמאל, ער שערט זיך נאכאמאל, ער ענדיגט מיט די צרעת, נאכדעם דארף ער ענדיגן מיט זיין טומאה, דארף זיך מטהר זיין און ברענגען די קרבנות טומאה, און נאכדעם פראוועט ער דרייסיג טאג נזירות, און ער ענדיגט מיט די נזירות, זעהר זעהר פשוט. אבער, היות וואס אונז ווייס מיר דאך נישט, צו ער איז באמת א מצורע צו נישט, און אונז ווייס מיר דאך נישט, צו ער איז באמת טמא צו נישט, איז פשט דער איד קען זיין איינס פון דריי זאכן, ס'קען זיין ער איז א פשוט'ער נזיר, וואס איז קיינמאל נישט טמא געווארן און קיינמאל נישט געווען קיין מצורע, פון די צווייטע זייט קען זיין אז ער איז א נזיר וואס איז טמא געווארן, אבער א מצורע איז ער נישט. און פון די דריטע זייט קען זיין אז ער איז א מצורע, און מילא אונז ווייס מיר נישט וואס דא צו טון מיט אים, ווייל נאך מער, בעצם די דין אז א נזיר וואס ווערט א מצורע מעג זיך מטהר זיין און מעג זיך שערן אלס מצורע, איז דאך אויך א זאך וואס מען האט ארויסגעלערנט פון די פסוקים, ווייל א נזיר טאר זיך דאך נישט שערן, פון ווי ווייסט מען טאקע אז א נזיר ווערט א מצורע, מעג ער זיך שערן און מעג ענדיגן די צרעת און מעג זיך מטהר זיין, לערנט מען ארויס פון פסוקים אז די מצוות תגלחת מצורע איז דוחה די איסור פון א נזיר זיך צו שערן, אבער דאס איז נאר א מצורע וודאי, א מצורע ספק קען זיך נישט שערן על הספק אינמיטן זיין ימי נזירות, און ממילא ס'איז נישט דא דא א פאטענט אז מ'זאל קענען זאגן פאר דער איד קודם כל ענדיג מיט די צרעת און נאכדעם וועמיר זעהן ווייטער, ווייל ס'קען זיין ער איז נישט קיין מצורע ס'קען זיין ער איז א נזיר, און ממילא פאר דרייסיג טאג האט ער זיך נישט וואס צו שערן, ווייל ס'קען זיין ער איז א נזיר און א נזיר טאר זיך נישט שערן אינמיטן די דרייסיג טאג. און וואס טוט מען דא? דער איד וויל זיך זען דא אינדרויסן פון די מעשה, ער וויל קענען עסן קדשים ווי לאנג ס'איז א מצורע קען ער נישט עסן קיין קדשים, ער וויל קענען טרינקען וויין ווי לאנג ס'איז א נזיר קען ער נישט טרינקען וויין, און וואס טוט מען דא? זאגט די משנה, אוכל בקדשים לאחר שישים יום, ושותה יין ומיטמא למתים לאחר מאה ועשרים יום, פשט די נעקסטע הונדערט צוואנציג טאג גייט דער איד זיין פארנומען, וואס דאס איז פיר מאל דרייסיג טאג, און נאך יעדע דרייסיג טאג, פשט, דרייסיג טאג וועט ער ווארטן עט ער זיך שערן, דרייסיג טאג וועט ער ווארטן עט ער זיך נאכאמאל שערן, דרייסיג טאג וועט ער ווארטן א דריטע מאל שערן, און דרייסיג טאג ווארטן א פערדע מאל שערן, ער גייט זיך יעצט שערן פיר מאל יעדע דרייסיג טאג, אבער נאך די ערשטע זעכציג טאג, פשט, נאך די ערשטע צוויי מאל וואס ער שערט זיך, האט ער געענדיגט מיט זיין מצורעשאפט, ער מעג שוין עסן קדשים, ווייטער נאך די צווייטע זעכציג טאג, נאך אלע פיר מאל דרייסיג, נאך די פערדע מאל וואס ער שערט זיך, דעמאלטס ערשט ענדיגט ער מיט די ימי נזירות. וואס איז די חשבון? איז די חשבון איז אזוי, די ערשטע דרייסיג טאג האט מען געשמועסט, קען ער זיך נישט שערן, ווייל קען זיין ער איז א פשוט'ער נזיר, א נזיר וואס איז טהור, און א נזיר וואס איז טהור קען זיך נישט שערן על הספק, איז דרייסיג טאג שערט ער זיך נישט, ס'ענדיגט זיך די דרייסיג טאג, שערט ער זיך ממה נפשך. וואס איז די ממה נפשך? ס'איז דא א געטריפלטע ספק. פון איין זייט קען זיין ער איז א נזיר טהור וואס האט יעצט געענדיגט די נזירות, דארף ער זיך שערן. פון די צווייטע זייט קען זיין ער איז א נזיר טמא, דארף ער זיך ווייטער שערן אלס נזיר טמא. פון די דריטע זייט קען זיין ער איז א מצורע, ער דארף זיך ווייטער שערן, א מצורע דארף זיך שערן, איז גייט דאס זיין די ערשטע תגלחת אלס מצורע. און ממילא ממה נפשך שערט ער זיך. יעצט וואסערע קרבנות ברענגט ער? איז תוס' רעכנט אויס די גאנצע רשימה פון די קרבנות ער דארף ברענגען. איז היות וואס מ'האט געשמועסט ער שערט זיך דא ממה נפשך, ס'קען זיין ער איז א נזיר טהור, ס'קען זיין ער איז א נזיר טמא, און ס'קען זיין ער איז א מצורע. דארף ער טאקע ברענגען די אלע קרבנות וואס זיי דארפן ברענגען, אבער היות עס איז נאר א ספק קען ער נאר ברענגען קרבנות וואס מען מעג ברענגען על הספק, און ממילא אלץ על הצד אז אפשר איז ער א נזיר טהור איז די חטאת קען ער נישט ברענגען, מען קען נישט ברענגען א חטאת על הספק, די עולה אוודאי ברענגט ער, און ער מאכט א תנאי אז טאמער עס איז א חובה א עולת חובה זאל ער יוצא זיין טאמער נישט איז עס סתם א עולת נדבה, און די שלמים ווי תוס' זאגט די שלמים דארף ער נישט ברענגען ווייל די שלמים וועט ער שוין ברענגען צום סוף די עיקר איז ער ברענגט איין קרבן ברענגט ער טאקע די עולה. דאס איז על הצד אז ער איז א נזיר טהור. ווייטער על הצד אז ער איז א נזיר טמא, און ער האט זיך יעצט געשוירן אלס נזיר טמא, איז די אשם אוודאי קען ער נישט ברענגען ווייל מען קען נישט ברענגען א אשם על הספק. די עוף לעולה קען ער אויך נישט ברענגען, די עוף לחטאת קען ער ברענגען, ווייל מען האט דאך שוין געזען אז א חטאת העוף איז באה על הספק, און מילא ברענגט ער טאקע דעם חטאת העוף. ווייטער על הצד אז ער איז א מצורע, און דאס איז געווען די ערשטע תגלחת אלס מצורע, איז ברענגט ער די צוויי פייגלעך וואס יעדע מצורע ברענגט ביי זיין ערשטע תגלחת, איז דאס איז אלע קרבנות ער ברענגט, און דאס איז די ערשטע תגלחת נאך דרייסיג טאג, יעצט דארף ער ווארטן א נייע דרייסיג טאג, פארוואס? ווייל ווייטער ווי מען האט געשמועסט, ס'קען זיין אז ער האט הערשט יעצט אנגעהויבן זיין נזירות, און א נזיר טאר זיך נישט שערן על הספק, און מילא דארף ער יעצט ווארטן א נייע דרייסיג טאג, און ווען ס'גייט אריבער די צווייטע דרייסיג טאג, שערט ער זיך נאכאמאל, פארוואס שערט ער זיך די צווייטע מאל? איז ממה נפשך, ווייל טאמער די ערשטע מאל האט ער זיך געשוירן אלץ נזיר טמא, איז יעצט שערט ער זיך אלץ נזיר טהור, און טאמער די ערשטע מאל האט ער זיך געשוירן די ערשטע תגלחת פון א מצורע, איז יעצט שערט ער זיך די צווייטע תגלחת פון א מצורע, און ממילא טאקע וועלכע קרבנות ברענגט ער, זאגט תוס' נאכאמאל, אלץ נזיר טהור, עט ער ברענגען אן עולה על תנאי, און אלץ מצורע, טאמער דאס איז די צווייטע תגלחת המצורע, איז בהמות קען ער נישט ברענגען ווייל ס'איז נאר א ספק, אבער מ'האט דאך געזען אז א ארעמע מצורע ברענגט פייגלעך, ברענגט ער טאקע א חטאת העוף הבא על הספק, איז פשט ער שערט זיך יעצט א צווייטע מאל, און יעצט נאך די צווייטע מאל וואס ער האט זיך געשוירן, איז זיכער אז א מצורע איז ער מער נישט, ווייל אפילו על הצד אז ער איז געווען א מצורע, האט ער זיך שוין געשוירן צוויי מאל האט שוין געברענגט זיין קרבנות, פשט, מיט זיין מצורעשאפט האט ער שוין געענדיגט, פשט נאכן צווייטן מאל זיך שערן נאך זעכציק טאג קען ער שוין עסן קדשים. מיט די מצורעשאפט האט ער שוין געענדיגט, אבער, ס'קען זיין אז די ערשטע זעכציג טאג איז ער טאקע געווען א מצורע, אבער די נזירות האט ער נאכנישט אנגעהויבן פראווען, ער דארף יעצט פראווען נזירות, און מילא קודם כל פראוועט ער יעצט א נייע דרייסיג טאג וואס ער שערט זיך נישט, און יעצט נאך דרייסיג טאג שערט ער זיך, אבער ווייטער ס'א ספק, ס'קען זיין אז דאס איז א תגלחת טומאה גאר, ווייל קען זיין ער איז געווען א טמא'נער נזיר, איז אויב דאס איז א תגלחת טומאה עט ער יעצט הערשט דארפן איינהאלטן נייע דרייסיג טאג אלס א געהעריגע נזירות, אלס נזירות טהרה, קען זיין ס'קען זיין פון די צווייטע זייט, אז ס'איז נישט קיין תגלחת טומאה ס'איז א תגלחת טהרה און מילא שערט ער זיך יעצט די דריטע מאל ממה נפשך קען זיין אלס נזיר טמא קען זיין אלס נזיר טהור וועלכע קרבנות ברענגט ער האמיר שוין געזעהן על הצד אז ער איז א נזיר טמא ברענגט ער די חטאת העוף הבא על הספק על הצד אז ער איז א נזיר טהור ברענגט ער א עולה על תנאי און נאכדעם האלט ער איין די לעצטע דרײַסיק טאג וואס על הצד אז די ערשטע די דריטע תגלחת איז געווען א תגלחת טומאה איז פשט יעצט האט ער אנגעהויבן די נזירות האלט ער איין די לעצטע דרײַסיק טאג על הצד אז ער דארף נאך איינהאלטן דרײַסיק טאג נזירות און ווען ער ענדיגט די לעצטע דרייסיג טאג וואס סך הכל דאס הונדערט צוואַנציק טאג, איז ענדיגט ער די גאנצע נזירות, ער ברענגט אלע קרבנות וואס א נזיר האט צו ברענגען, און ער מעג טרינקען וויין זיך מטמא זיין למתים. אזוי זאגט דארט די משנה. לייגט רמי בר חמא צו, ותנא עלה, איז אויף די משנה איז דא א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט כמעט די זעלבע ציור, אבער נישט מיט קורצע נזירות'ן, נאר מיט א לאנגע נזירות, זאגט די ברייתא אזוי, במה דברים אמורים, בנזירות מועטת, אבל בנזירות בת שנה, אוכל בקדשים לאחר שתי שנים, ושותה יין ומטמא למתים לאחר ארבע שנים. פשט זאגט די ברייתא, דאס איז אלץ ווען איינער האט מקבל געווען אויף זיך א נזירות פון דרייסיג טאג, דעמאלטס טאקע נאך הונדערט צוואַנציק טאג זעט ער זיך ארויס פונעם פעקל. אבער, זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער איינער האט מקבל געווען אויף זיך נזירות פון א יאר, איז דא פאר פיר יאר, עט ער נישט ענדיגן מיט די מעשה דא, און נאך יעדע יאר, פשט עט ער דארפן דא פראווען פיר יאר, נאך יעדע יאר עט ער זיך מוזן שערן, ווייל פאר א יאר קען ער זיך קיינמאל נישט שערן ווייל על הצד אז ער איז א נזיר, א נזיר טאר זיך נישט שערן על הספק, איז פאר א יאר האט ער זיך נישט וואס צו שערן, און ממילא נאך יעדע יאר שערט ער זיך, מיט די זעלבע חשבון וואס מען האט פריערט געמאכט מיט טעג מאכט מען יעצט מיט יארן, איז נאך צוויי יאר ענדיגט ער מיט די מצורעשאפט, און נאך פיר יאר ענדיגט ער מיט די נזירות'שאפט, אזוי ווי פריערט האט מען געזען נאך צוויי חדשים ענדיגט מען מיט די מצורעשאפט און נאך פיר חדשים מיט די נזירות'שאפט, דא זעט מען די זעלבע זאך מיט יארן, אזוי שטייט אין די ברייתא, איז פירט רמי בר חמא אויס זיין קשיא, ואי סלקא דעתך סלקי ליה יומי, תיסגי ליה בשלש שנים ושלושים יום, פשט טאמער רב חסדא איז גערעכט אז ביי א נזירות מרובה, פשט ווען א מענטש נעמט זיך אונטער א לאנגע נזירות, און ער ווערט א מצורע מער פון דרייסיג טאג פאר די סוף נזירות, האט רב חסדא געזאגט מ'קען נוצן די מצורע'דיגע טעג אלס נזירות'דיגע טעג, אויב אזוי ביי אזא ציור אז א מענטש נעמט זיך אונטער נזירות פון א יאר און ער ווערט א ספק מצורע ספק טמא, פארוואס זאגט די ברייתא ער דארף ווארטן פיר יאר? פארוואס זאל נישט זיין גענוג דריי יאר מיט א חודש? וואס איז די חשבון פון דריי יאר מיט א חודש? און די חשבון איז אזוי, גאנץ גוט, טאמער מען זאגט נישט ווי רב חסדא, טאמער מען לערנט נישט ווי רב חסדא, טאמער מען האלט אז א נזיר קען נישט נוצן זיין מצורע'דיגע טעג אלס נזירות'דיגע טעג, איז אויב אזוי פארשטיי איך די חשבון פון פיר יאר, ווייל די חשבון איז, אז נאך די ערשטע יאר שערט ער זיך, נאך די צווייטע יאר שערט ער זיך, אבער עס קען דאך זיין אז די גאנצע תקופה איז ער נאר געווען א מצורע וואס האט זיך ערשט יעצט מטהר געווען, פשט די ערשטע צוויי יאר, נאך די צוויי תגלחת'ן איז ער סך הכל יעצט געווארן אויס מצורע, איז פשט טאמער ביז יעצט איז ער געווען א מצורע, קען ער נישט נוצן די אלע טעג אלס א חלק פון די נזירות, איז יעצט דארף ער אנהייבן פראווען נזירות, דאס וועט נעמען נאך צוויי יאר, על הצד אז ער איז א נזיר טמא על הצד אז ער איז א נזיר טהור. אבער, טאמער מ'לערנט ווי רב חסדא, אז ביי א נזירות מרובה קען מען נוצן די מצורע'דיגע טעג אלס נזירות'דיגע טעג, איז די ערשטע צוויי יאר פארשטיי איך, בשעת די ערשטע יאר קען ער זיך נישט שערן, קען זיין אז א נזיר, א נזיר קען זיך נישט שערן על הספק, און ממילא נאך די ערשטע יאר שערט ער זיך איין מאל, נאך די צווייטע יאר שערט ער זיך א צווייטע מאל, יעצט על הצד אז ער איז געווען א מצורע האט ער יעצט געענדיגט זיין צרעת, אבער ווי רב חסדא זאגט אז מען קען נוצן די טעג אויך אלס א חלק פון די נזירות, איז פשט משך די ערשטע צוויי יאר נישט נאר ער האט געענדיגט מיט זיין מצורע'שאפט, נאר ער האט בעצם אויך געענדיגט מיט זיין נזירות על הצד אז ער איז א נזיר, און ממילא זאל מען זאגן יעצט נאך צוויי יאר ווארט דרייסיג טאג ווייל האסט געמאכט טאקע צוויי תגלחות'ן אבער די צוויי תגלחות'ן זענען געווען תגלחות'ן פון א מצורע דארפסט דאך מאכן א תגלחת אלס נזיר אויך איז ווארט דרייסיג טאג ביז דיין האר העט וואקסן שער דיך יעצט אלס תגלחת נזיר אבער ס'איז נאך אלץ דא א ספק אז אפשר ביסטו געווען א נזיר טמא דאס איז סך הכל א תגלחת טומאה דארפסט דאך נאך מאכן א תגלחת טהרה אויך איז אויף דעם על הצד אז ביסט געווען א נזיר טמא דארפסטו ערשט יעצט פראווען דיין נזירות טהרה איז יעצט לייג צו א יאר נאך די חודש איז צוזאמען סך הכל דריי יאר מיט דרייסיג טאג ווי קומט מען צו צו א חשבון פון פיר יאר? און ממילא זאגט רמי בר חמא אז מען זעט אז די ברייתא זאגט נישט אזוי, אז מען זעט אז די ברייתא זאגט אז דער מענטש דארף ווארטן פיר יאר פאר ער זעט זיך נישט אינדרויסן פון די מעשה, איז א ראיה אז מען קען נישט נוצן די מצורע'דיגע טעג אלס א חלק פון די ימי נזירות, און דלא כרב חסדא.